אויסגעקומען אקוראט נעבן זיין בעטל, אונז חידוש'ט וואס ער האט דאס פעקל נישט איבערגעגעבן גלייך דורכ'ן וועכטער צום פאליטישן קארידאר סטאראסטווע ווי ס'איז געווען דער שטייגער. מיר זאגן פארשטייט זיך גארנישט, מיר דערפילן אבער א מאדנע ענדערונג אין אלטמאן'ס געמיט און האלטונג, ס'איז נישט דער אלכסנדר אלטמאן וואס ביז אהער, וואס קאן עס זיין טראכט איך,

אלטמאן רוקט זיך אפ אביסל אין א זייט פון אונז, ער נעמט ארויס דאס פעקל פון צווישן די קראטעס, וויקלט עס פונאנדער און וויקלט ארויס פון פאפיר א געבראטן גענדזל. ער רייסט פון דעם גענדזל שטיקערווייז און הייבט אן עסן, אליין, פאר זיך, מיטן פנים געווענדעט צום פענסטער, נישט זאגנדיג קיין ווארט פון א פארבעטונג מיטצועסן מיט אים, נישט קיין ווארט פון א וועלכער נישט-איז דערקלערונג, נישט קיין ווארט

איך פיל ווי עס גייט מיר דורך א קעלט איבער אלע אברים און ווי עס נעמט מיך ווערגן אין האלז, ווען עס עפענט זיך א גרוב אונטער מיר וואלט איך גערן אריינגעשפרונגען אין אים, איך קוק און איך גלייב נישט מיינע אויגן, איז דאס אלכסנדר? ניין ס'איז נישט אלכסנדר, עס קאן נישט זיין, עס קאן נישט זיין, נישט אנדערש אז א קאשמאר האט זיך אראפגעלאזט אויף מיר, א ווילדער חלום פון א גרויל חרפה, יא יא מער פון אלץ א חרפה. א חרפה פאר אלכסנדר'ן. א פיין האט מיך ארומגעכאפט, פיין פון ירידה און פון בושה. א געוויין אויף אלץ, אויף אלץ, אויף אלץ. קארלאוו, נישט געגעסענערהייט, טוט זיך א ווארף אויף זיין בעטל, מיט'ן פנים אראפ און דעמאנסטראטיוו מיט'ן הינטן ארויף. ער ליגט אזוי אן באוועגונג שעה'ן לאנג. אויך איך לאז איבער מיין עסן און דריי זיך צונויף אויף מיין בעטל.

האבן מיר שוין מער קיין פראנצויזיש נישט געלערנט. מיט עטליכע טעג שפעטער האב איך גע'פועל'ט ביי דער אדמיניסטראציע אז איך זאל אריבערגעפירט ווערן אין אן אנדער קאמער. זי האט מיר צוליב געטאן, זי האט מיך אריינגעפירט אין א קאמער באזעצט מערסטנס מיט קרימינעלע.

יעדער פון אונז האט איבערגעלעבט אזוינע ענליכע קלעפ, אבער די וועלט איז נישט אונטערגעגאנגען צוליב דעם, און וועט נישט אונטערגיין. דאס איז דער מענטש, מיר זעען דאך עס נאכאנאנד, נאכאנאנד, מיר שלעפן זיך איצט אין גלות אריין, צוליב וואס? כדי נאך מער צו דערקענען דעם מענטש. רופט זיך אפ סלאווע, מער וויפיל מיר האבן אים דערקענט אין די טורמעס, וועלן מיר אים שוין נישט דערקענען. מער דארפן מיר אים נישט דערקענען, זאגט באריס, וויפיל מיר האבן אים דערקענט איז איבער גענוג פאר אונז, און זיך אליין האבן מיר דען דערקענט? יעדער פון אונז איז נאך אליין פאר זיך א סוד, איך זאג אייך. צו וואס פארפלפלען זיך אליין, זאג איך, צו וואס נישט וועלן אריינקוקן אין דער טיף פון תהום, פארוואס מורא האבן צו זאגן אויף געמיינהייט אז ס'איז געמיינהייט? נאר אן אויפרעגונג.

אז מען מוז אים אומברענגען, אז מען מוז אים אפראמען, וואס זאל מען טון ווען אן אייגענער חבר ווערט א מוסר, גיט ארויס זיינע חברים צום טויט און צו קאטארגע, מיינענדיג מיט דעם איינצוקויפן זיך ביי דער מאכט כדי זיך אליין צו ראטעווען? וואס זאל מען טון מיט אזא איינעם? איך פרעג אייך. די מעשה האט פאסירט, און ווער ווייסט ווילאנג נאך זי וועט זיך איבער'חזר'ן, ווילאנג נאך

זיינע צוויי נאענטסטע חברים דערשראקן זיך פארן טויט, כאטש אליין האט ער געשיקט צום טויט א מענטשן, דעם גראדאנאטשאלניק, און דער גראדאנאטשאלניק איז דאך אויך א מענטש, בפרט נאך אין פארגלייך מיט א פראוואקאטאר. קענט איר אייך פארשטעלן וואס פאר א קאשמאר עס איז מיטאמאל געווארן פאר מיר פאוועל'ס טריט איבערן דיל פון זיין קאמער, אקוראט איבער מיין קאפ?

פאראורטיילט, איך שטיי פארגליווערט, און ער דארטן אויבן שפאנט ארום, שפאנט ארום, פאראורטיילט, אויף מארגן פרי באקום איך נאך א צעטעלע אז איר וועט הערן דונערן, דערשרעקט אייך נישט, מאכט נישט קיין וועזן, שלאפט, וואס מיינט עס, עפעס וועט פארקומען, וואס, איך זאל שלאפן, איך זאל נישט מאכן קיין וועזן, איך זאל נישט שטערן הייסט עס מיט מיין דערשרעקן זיך וואס אזוינס וועט פארקומען? אלע מיינע נערוון זענען אנגעשפיצט, איך לייג זיך אויף מיין בעטל, איך ווארף זיך ארום שעות לאנג דורך דעם גאנצן האלבן טאג. א זייגער צוויי בייטאג דערהער איך א שטארקן גערויש אויבן, א געשפאן, פלינקע טריט יאגן ארום און לארמען און א ווילדן געקלאנג פון קייטן. וואס קען עס זיין, טראכט איך, וואס יאגט ער דארטן ארום איבער זיין צעל? און איידער איך דערטראכט זיך צו עפעס, דערהער איך אז נישט איין פאר פיס יאגט זיך דארט ארום, נאר עטליכע פאר, א טופעריי פון א גאנצער מחנה פיס, און פון א גאנצן געקנויל פון קייטן. די סטעליע איבער מיין קאפ שטורעמט, אט פאלט עפעס דארטן, און אט שפרינגט עס אויף, און אט ממש א דונער געבראזג, איך. איך וואלט שווערן אז איך הער אפילו געוואלד געשרייען, אט אויפרייסנדיג און אט פארשטיקט דערווארגן, א מינוט פינף האלט אן דאס שטורעמדיגע געטופעריי, אט א קלאפ ווי מיט א האמער, עפעס אדער עימיצער פאלט, און ס'ווערט שטיל מיטאמאל. איך הער זיך צו, איך ווארט א רגע, צוויי, א מינוט, און קיין שאָרך מער פֿון דאָרטן. טויט און שטיל. שטיל און טויט. יאָ, נישט אַנדערש, ווי דער טויט אַליין רינט דורך דער סטעלע צו מיר אין מײַן צעל אַרײַן. עס גייען דורך נאָך עטלעכע מינוט, און אַ טרעוואָגע כאַפּט אַרום די גאַנצע טורמע. געפֿאַר-גלעקער קלינגען איבער אַלע קאָרידאָרן, יאָגן אויסגעשרייען, אויסרופֿן. די טיר פֿון מײַן צעל שליסט זיך האַסטיק אויף.

מיר גייען ארויף, א מאן הונדערט אין צאל. ביי די ווענט פון דעם קארידאר שטייען שוין די ארעסטאנטן פון דעם דריטן שטאק. מען הייסט אונז זיך אויסשטעלן נעבן זיי. מיר שטעלן זיך אויס, און נעבן יעדן כמעט שטעלט זיך אוועק א זעלנער מיט אן אויסגעצויגענער שווערד אין האנט. פיר וועכטער טראגן ארויס פון דער באשניע צעל פאוועלן, א דערשטאכענעם אויף טויט. זיי טראגן אים און איבערן צעמענט-דיל פון. דיל, רינען דינע שטראָמעלעך פֿון זײַן בלוט. זײ לײגן אים אַװעק אױפֿן מיטן קאָרידאָר, דעקן אים איבער מיט אַ כאַלאַט, אַזױ אַז מען זעט נישט אַרױס קײן סימן פֿון אַ פּנים. אַ טױט בערגל ליגט פֿאַר אונדזערע אױגן. דער טורמע-נאַטשאַלניק באַװײַזט זיך, שטעלט זיך נעבן דעם טױטן בערגל און זאָגט, דרײַ פֿון אײַערע, פֿון דער גרױסער קאַמער נומער עלף, האָבן אָפּגענאַרט דעם װעכטער, געבעטן זיך אין קלאָזעט אַרײַן, דער װעכטער האָט זײ געלאָזט אָפּ, האָט זיך געלאָזט אָפּנאַרן, ער האָט זײ אַרױסגעלאָזט פֿון קאַמער, זענען זײ אים באַפֿאַלן, געבונדן אים, אַרױסגענומען בײַ אים די קאַמער-שליסלען, אָפּגעשלאָסן די טירן פֿון דער באַשניע און באַגאַנגען דעם מאָרד.

דריי הויכע יונגען לאטישן פאר'משפט'ע אויף קאטארגע פאר אנטיילנעמען אין סעוואסטאפאלער מאטראזן אויפשטאנד, זיי שפאנען צו צום נאטשאלניק און זאגן, מיר האבן עס געטוהן! אפגעראמט דעם פראוואקאטער! מיר דריי האבן עס געטוהן אויף אונזער אייגענער אחריות! קיינער פון ביידע קארידארן האט אונז אין דעם נישט געהאלפן!

יא, מען וועט זיי געוויס פאר'משפט'ן צום טויט. און מאדנע, איך ליג אויף מיין בעטל און איך בין אויפגעשוידערט מער פון אלץ פון דער אויסדוכטעניש אז איך הער ווידער פיס-טופעריי, אומטאנצעניש פון שטרויכלטריט, בהלה-קלעפ און געיאמער-געשריי פון א צעשטאכן לייב, א לייב וואס פאלט, גייט אפ מיט בלוט און גייט אויס. ווער איז ער, דער פאוועל? ווער איז ער? איך האב אים קיינמאל נישט געקענט, איך האב אים קיינמאל נישט געזעהן, און מיט וואזשע בין איך א מיטבאטייליגטער אין זיין דערמארדונג? איך האב אים געזעהן אט נאר וואס מיט א צען מינוט צוריק ווי ער איז געלעגן א טויט בערגל אונטער א גרויען כאלאט, אט דאס טויטע בערגל האט געטויט א מענטשן און געשיקט צום טויט נאך צוויי מענטשן און אט ליגט ער, ליגט עס אליין

מיט אַ מאָל איבערן הימל און די װאָלקן, זאָגט ער, געפֿעלן אים נישט. און באמת, פּלוצעם, אין גאַנצן אומגעריכט, גיבן זיך פֿון אַהינטער אונדזערע רײען אַ טראָג אָן װינטן, נעמען זיך דרײען איבערן סטעפּ אין געװירבל, שנײַדן זיך אַרײַן אין אונדזערע רײען און נעמען אונדז אַרומשלײַדערן, װי מיר װאָלטן געװען

וואָס פֿאַר אַ זינען האָט עס אַזוי צו רעדן, זאָג איך, אַזוי פֿיל זינען, ווי צו שלעפּן זיך אינעם שטורעם-רעגן? איר זעט, אַלע זענען שוין מסתּמא דערלאָפֿן צום באַראַק. לויפֿט, זאָג איך אײַך, לויפֿט און לאָזט מיך איבער! סלאַווע גיט זיך אַ ריס פֿון מיר, טוט מיר אַ שטויס אָפּ פֿון זיך און אַליין בלײַבט זי שטיין אויפֿן מיטן וועג. אַ נײַער מבול-שטראָם

זי וויל אראפזינקען צו דער ערד. האלט מיך נישט איין, נעמט סלאווע וויינען, אויב דאס האט געקאנט געשעהן וויל איך נישט גיין ווייטער, כ'וויל נישט, לאזט מיך ארונטער. רעדט נישט קיין אומזין סלאווע, ס'איז נישט קיין אומזין, עס איז ערגער ווי אומזין, אויב לאזעבניק האט געקאנט אזוי האנדלען איז א סוף צו אלס, א סוף, איך וויל שטארבן דא אונטערן רעגן, איך קאן נישט גיין ווייטער. איר וועט יא גיין שריי איך איר אנטקעגן, איר מוזט גיין.

מיינע אויגן זענען בלינד, מיינע אויגן זענען פארצויגן מיט א מוטנער געלקייט, אט מישט זיך אריין אין דער געלקייט א טונקעלע גרויקייט וואס האט דעם אויסזען פון א געדיכטער כמארע, און אט נעמט די כמארע אין רייסט זיך פונאנדער און הויבט זיך אן דרייען אין משונה'דיגע רעדער. איך שטרעק אויס מיין פנים, איך ציל אן ביידע אויגן ארויסצופלאנטערן זיך

געפינען כאטש אן ארט פאר מיינע פיס און באקום ווידעראמאל א צוריקשטויס און א געוואלד געשריי. איך שטעל זיך אויף צוריק, וויל זיך שארן ווייטער ביי די וואנט, און איך קאן נישט מער. איך פיל אז מיינע כוחות גייען אויס, אז איך שטארב. אלס נעמט זיך וויגן ארום מיר, אט אט וועל איך א פאל טון. מיטאמאל דערהער איך א קול איבער זיך, אדער נעבן מיר.

איך פרעג אייך נישט אויף לאזעבניקן, איך פרעג אייך אויף סלאווען, איך האף אז זי פילט זיך געזונט, און איר אליין באריס? דורכגעשלאפן זיך בין איך צוריק ווי אלעמאל, גרייט צום מארש, שוין איינמאל א רעגן געווען, שוין איינמאל א בהלה, און איך האב אין דער בהלה געזען אי סדום אי וואונדער, וואונדער? יא, כ'האב געזען אליהו הנביא, ווען ווען נישט ער וואלט איך אומגעקומען,

אבער מיר זענען נישט ארונטער. אליהו הנביא האב איך טאקע געזעהן, אפשר האט ער אים אויך געזעהן, איינע פון אייערע פרויען האט אייך נישט געגעבן קיין טרוקענע העמד? יא יא געגעבן זאגט סלאווע, איר בלאס פנים צוקט אויף און אירע אויגן צולויכטן זיך, נו זעהט איר שוין? באריס? נו זעהט איר שוין? נאך סדום ווען אליהו הנביא חלילה באווייזט זיך נישט.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדאן קוציק, די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי, אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שיינעם דאנק פארן צוהערן זיך.